אזא פרייליכע טאג אין ישיבה, מרדכי לייב איז א חתן געווארן, אייבערשטער העלפן מרדכי לייב זאל אויפשטעלן א שיינע אידישע שטוב, אזא שמחה אין ישיבה, שמילי איז געקומען אין ישיבה, נאך א חתן, אזא שמחה אין ישיבה, אזא שמחה, ס'הייבט זיך אן רוקן שידוכים, לאמיר געבן אביסעלע חיזוק פאר די בחורים וואס דארפן שידוכים, איך מיין אז מרדכי לייב וועט דא ארויף קומען רעדן ווייל איך געב חיזוק טראכט מען יא יא יא אבער איך וועל נישט קיין חתן ווערן, ווען וועל איך חתן ווערן, מרדכי לייב איז געזיצן אין ישיבה ווי לאנג? לערנסט נישט צו לאנג, א יאר און א האלב, א יאר און א האלב. אויך פארדעם נאך אביסל? נע, פארדעם גארנישט. ממש גארנישט. ווי לאנג לערנסטו אין ישיבה? דו ביסט אריינגעקומען? א יאר א האלב. א יאר א האלב. כמעט דריי זמנים. פאריאר ווינטער, פאריאר זומער, און די ווינטער זמן. און האסט זוכה געווען צו ענדיגן משניות וויפיל מאל?

און מען קוקט אויפן צעטל אינדרויסן אלע בחורים וואס גייען נאך געלט זעט מען אז מרדכי לייב'ס נאמען איז די ערשטע נאמען, גייט אסאך נאך געלט פאר די ישיבה און ער גייט אסאך הפצה, דאס איז מורא'דיגע חיזוק, מורא'דיגע חיזוק פאר יעדן איינעם אז מען קומט אין ישיבה און מען לערנט אויפן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רעבן שכוח ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ס'איז א מורא'דיגע חיזוק א בחור קומט אין ישיבה און מיט תמימות ופשיטות פאלגט ער דעם הייליגן רעבן, נעמט א חומש יעדן טאג, לערנט אביסל חומש, גייט אריבער די וואך, איז ער זוכה צו ענדיגן די פרשה שנים מקרא ואחד תרגום, די הייליגע חכמים זאגן אין מסכת ברכות ס'ווערט גע'פסק'נט אין שלחן ערוך הלכות שבת, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, א מענטש איז מחיוב צו מעביר סדרה זיין, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, ווער ס'איז מעביר סדרה, שנים מקרא ואחד תרגום, משלימין לו ימיו ושנותיו, איז ער זוכה צו האבן אריכות ימים. ליידער ליידער איז די מצוה זייער א א א מענטשן זענען זייער מזלזל אין דעם, נישט פון שלעכטיקייט נאר וואס דען מען וויל מען וויל מען וויל טון גאר אסאך און נאכדעם טוט מען גארנישט, מען וויל מעביר סדרה זיין פרייטאג און נאכדעם מען האט נישט קיין צייט פרייטאג מעביר סדרה צו זיין, אבער אז מען נעמט אן דעם רבינ'ס וועג מיט תמימות ופשיטות יעדן טאג אביסעלע חומש, יעדן טאג, נעמט נישט לאנג אפאר מינוט, ר' שיע. נעמט נישט לאנג, אפאר מינוט, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, אביסעלע מעביר סדרה זיין, קומט מען אן יעדע וואך צו ענדיגן די פרשה, די זעלבע זאך משניות, תמימות ופשיטות, מען נעמט שישה סדרי משנה, מסכת ברכות הייבט מען אן, מען גייט אין א סדר א פרק נאך א פרק. ברוך השם דא אין ישיבה קען מען מקיים זיין די די די ווילן פון רעבן צו לערנען יעדן טאג אַכצן פרקים משניות, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס מען איז זוכה אז מען לערנט יעדן טאג חי פרקים משניות, חי חי יודוך וישבחוך, אז א מענטש לערנט חי פרקים משניות, מען ווערט אינגאנצן אויסגערייניגט, מען ווערט אינגאנצן זויבער. אפילו מען איז נעבעך אראפגעפאלן און מען האט נישט געהיטן די אויגן, מען האט געקוקט עבירות, און מען איז נעבעך אראפגעפאלן און מען האט פוגם געווען בברית, און מען לערנט משניות, מען וואשט זיך אפ מיט די הייליגע תורה, דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן אז א מענטש וועט לערנען יעדן טאג משניות, אפילו אן פארשטיין, נאר זאגן די ווערטער, גורס זיין, זאגן זאגן די די אותיות התורה, די ווערטער פון משניות, אפילו בלי הבנה כלל, אפילו אן עברי.

זאגן די הייליגע חכמים אפילו ס'איז א ליגלוג וליגלוגו עלי אהבה, קענסט קוקן אין מדרש רבה שיר השירים אויפן פסוק ודגלו עלי אהבה אז די אייבערשטער זאגט אן עם הארץ וואס קומט און ער מאכט ער מאכט טעותים אנשטאט צו זאגן משה וידבר ה' אל משה זאגט ער מאשע כ'ווייס נישט, כ'האב נישט קיין אנונג וואס ער זאגט אפילו. מאשע, אנשטאט ואהבת את השם אלקיך, זאגט ער ואהבת, ואייבת, איז פיינט האבן, ממש פארקערט, ממש ממש א חוזק, ממש א חוזק, מען קען גאר, מען קען נישט ווערן קיין רב פון דעם, מען קען נישט ווערן קיין דיין פון דעם, ס'איז גארנישט גארנישט, מענטשן מאכן חוזק פון דעם, זאגט דער אייבערשטער וליגלוגו, זיינע זיינע חוזק, זיינע טעותים עלי אהבה, איך האב עס ליב. דער אייבערשטער האט ליב א בחור נעמט א משניות און זאגט משניות אפילו בלי הבנה אפילו בלי בלי גארנישט בלי טעם, אה מען האט זיך געלעבט גוט דא אין ישיבה די דריי זמנים און זיך נישט געלאזט נארן און געזאגט משניות אזוי ווי עס דארף צו זיין יעדן טאג חי פרקים משניות, זוכה געווען צו ענדיגן משניות יעדע חודש יא איינמאל א חודש שישה סדרי משנה. יא מ'האט געלעבט. אויך געווען חדשים וואס איז נישט געלונגען, דאס איז אויך א מורא'דיגע חיזוק, ווייל א מענטש מיינט איך דארף זיין א מאשין, איך בין נישט קיין מאשין, איך קען נישט, איך איך קען נישט גיין אזוי ווי א ווי א שווייצער זייגער וואס ווייזט פונקט פונקט, נו א מענטש איז נישט קיין מאשין, א מענטש איז נישט קיין מאשין, מ'האט נישט געגעבן די תורה פאר מאשינען, מ'האט געגעבן די תורה פאר מענטשן, ניתנה תורה למלאכי השרת, די אייבערשטער האט נישט געגעבן די תורה פאר מלאכים וואס קענען זיין פונקטליך א' לחודש, ב' לחודש, די אלע וואס מאכן עס מיט אזא פונקטליכקייט, אסאך מאל קען עס זיין אזא נערווענדיגע זאך, ס'איז בכלל נישט קיין לימוד התורה, איך קום נישט חס ושלום עס אוועקצומאכן, אבער די מענטשן וואס זענען ממש מיט די נערוון, ממש איז, איך וויל נישט מאכן פון דעם יעצט קיין נערוון, יעצט וועסטו אנהייבן פרעגן צו איך אפשר האב איך מיט די נערוון ווייל איך האב מיט די נערוון, און און אפשר הייסט שוין נישט געלערנט, ס'איז חיזוק אויף די אלע וואס פאלן אראפ, די אלע וואס קענען נישט אנהאלטן ממש יעדן טאג פונקט אלע שיעורים. נו, אז ס'וועסט זוכה געווען צו ענדיגן, גייסטו צו ענדיגן די דרייסיגסטע מאל, קודם האסטו שוין פון וועם צו זאגן, האסט שוין פון וועם, האסט שוין פון וועם צו זאגן דיין עקסייטמענט, זייער אסאך בחורים זיי ווילן זאגן זיי האבן געענדיגט משניות, טאטע מאמע באלאנגען נישט אין ברסלב, ביי זיי הייסט עס נישט געלערנט, נו, האסט שוין געענדיגט, האסט שוין געענדיגט דרייסיג מאל משניות, אפשר יעצט קענסטו שוין אנהייבן צו פארשטיין.

געהעריג לערנען, איז אויב ס'איז נישט עפעס אזא חשוב'ע מענטש, אויב ס'איז אזא פלעינער מענטש אין בית מדרש, ווייל מ'טאר נישט זיין קיין עזות פנים, אבער אויב ס'איז א פלעינער מענטש אין בית מדרש קענסטו אים אפשר צוריק זאגן ני, אז איר האט דאך נאך בכלל נישט געזאגט ני, אפשר קענט איר אנהייבן צו פארשטיין. און אויב ביזי מענטשן זענען נאר פארנומען צו זאגן אז דער וואס זאגט דארף שוין אנהייבן צו פארשטיין, און דו זאגסט דאך נישט, געדענק וואס שלום זאגט פאר מענטשן, שלום דעם הייפץ.

דו זאגסט דאך נישט? ווייסט דאך נישט וואס טוט זיך מיט זיך, אזוי איז עס. ווייל איינער וואס לערנט וועט קיינמאל נישט אוועקמאכן איינער וואס וואס פרובירט צו לערנען. איינער וואס איז א ערליכע איד, ער לערנט, ער פרובירט צו לערנען, ער וועט הערן אז ס'דא א בחור וואס זאגט משניות, וועט ער אים נישט אוועקמאכן. ווער מאכט אוועק? לצים, איינער וואס עפענט נישט קיין ספר פון יאר צו יאר, ער דרייט זיך צווישן חסידישע אידן, ער עסט די עסן פון חסידישע אידן, ער קען די מגינה, ער קען די חסידישע קולטשור, ער ווייסט פונקטליך וויאזוי ס'ארבעט, אבער ער עפנט נישט אויף קיין ספר, ער ווייסט נישט וואס איז די סדרה, פון די וואך און ווייטער ווייסט ער שוין נישט וואס די סדרה גייט, ווייל ביז משפטים. ווי נישט ווי האט ער געלערנט אין חדר ווייסט ער שוין בערך ס'גייט תולדות ויצא וישלח וישב די שבטים מצרים נאך יתרו האט ער שוין נישט קיין אהנונג וואס א סדרה גייט די וואך ער קומט אין ביסמ אויב קומט ער אין ביהמ"ד שבת צופרי נישט קיין אהנונג ער ווארט די באל באל קורא זאל אנהייבן וואס ער וואס שוין משפטים וואס אה שוין נעקסט יאר מ'לערנט נעקסט יאר מ'לערנט שלש סעודות האט מען גערעדט דא מ'האט כ'לייב ס'נישט דא געווען שלש סעודות. נו האסט נישט געהערט וואס מען האט גערעדט שלש סעודות? א מענטש מאכט זיך א חשבון אנפאנג יאר, די יאר גייט מען דורך די די ווינטער גייט מען דורך קנאקן מיט א חברותא, מען גייט געהעריג לערנען, כ'האב פאר דיר גרויס נייעס, די ווינטער איז שוין פארביי, גיי ארויס אינדרויסן מען קען שוין אוועק לייגן די קאוט, די ווינטער איז שוין אריבער, וואס האסטו דורך געקנאקט דעם ווינטער? דוד וואס האסטו דורך געקנאקט דעם ווינטער? האסט עס סיי די דרך הלימוד אדער וועד האסקל גייענדיג שס, יעצט האט ער גענומען א מסכת תענית און דו גייסט עס איבער נאכאמאל און נאכאמאל, און דער גייט געהעריג דורכקנאקן, געבן געבן געהעריג, שוין ס'קומט שוין אהים און, ער האט נישט קיין תמימות ופשיטות צו פאלגן דעם הייליגן רעבן, נעמען א נעמען א משניות, נעמען א גמרא, נעמען א וואסערע סארט ווייסט וואס מדרש, נעמען א מדרש. גיי אריבער מדרש, קודם זאג די ווערטער צום סוף וועסט עס פארשטיין. האט כ'לעבן, ס'איז א מורא'דיגע שמחה. ס'איז א מורא'דיגע שמחה. און שמואלי איז דאך אויך א מורא'דיגע שמחה. וואס האסטו דארט שמואלי? וואו האלטסטו, די וויפילטע מאל? שוין לאנג נישט באקומען קיין טעקסט, כ'דארף אריין אריינקוקן אין טעלעפאן. כ'האב שוין אויפגעהערט צו טעקסטן. וויפילטע מאל שמואלי? הא? געב מיר דיין נאמבער די לעצטע פיר נאמבערס. איך וועל דיר שוין זאגן. סיקסטי עיט.

אביסעלע לערנען אינדערהיים, שמואלי'עט חתונה האבן ערשט, אביסעלע לערנען אינדערהיים, א גוטע טיפ פאר שלום בית, אביסעלע לערנען אינדערהיים, נישט יעדע פרוי וויל מען זאל לערנען א סאך, און נישט יעדע פרוי וויל א דיין אדער א כ'ווייס א רב, אבער א פרוי אפילו.

מ'האט חתונה, א פרוי האט זייער ליב צו זען אז די מאן לערנט און אז די מאן דאווענט, ווייל נאר אזוי קען זיך בויען א אידישע שטוב, נאר אז מ'נעמט אריין דעם אייבערשטן. איך מיין אז די היינטיגע שיעור וועט מען שוין מוזן רעדן אביסל פון שלום בית, מ'האט שוין דא אזוי אסאך חתנים. אויך די בחורים מחזק זיין אבער קודם די חתנים. קודם די חתנים לערנען אביסל אינדערהיים נאך די חתונה אביסל, און אז די ווייב וועט רעדן צו דיך, ווייסט דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן ער זאל יעדן טאג רעדן צו מענטשן, רבי נתן איז געווען א מתמיד עצום, ער האט אלץ געלערנט, איינער איז ארויף געקומען צו אים האט ער צוגעמאכט דעם ספר און אויסגעהערט און אנגעפאנגען רעדן מיט יענעם. ווען דו זיצט אין דיינינג רום מיט דיין שלחן ערוך מיט דיין גמרא, און דיין ווייב וועט זיך אראפזעצן נעבן דיר, זי דארף עפעס זאגן, וועסטו מאכן א קנייטש, וועסט לייגן א סימן, צומאכן, וועסט איר אויסהערן, וועסט איר אויסהערן, וויסן דאס איז עבודת השם.

ווייל דו ביסט אויך א בעיבי. יעדער האט זיין פלאץ ווי ער ווערט ממש א בעיבי אדער א קטן, יעדע מענטש האט א פלאץ ווי ער ווערט א קטן. און אויב מ'טוט וויי די ווייב ווייסט מען אז ביסט א עכטע בעיבי, אז ביסט א עכטע עכטע עכטע קליין קינד, ער וועט זיך זייער באליידיגן.

זי וועט אנהייבן צו קומען זאגן איך ווייס נישט איך האב מורא פון דעם איך ציטער פון דעם איך ציטער פון יענץ פון וואס ציטערסטו? וועסטו פרעגן פון וואס ציטערסטו? פון דעם? צו זאגן לאמיר בעטן די אייבערשטער איך וועל וואטשן אויף דיך, זי וועט קומען זאגן איינער טשעפעט מיך. אה, גייט דיך אן, שטותים, פאה. זאג עס נישט אזוי. זאג, ווער טשעפעט דיך? איך וועל רעדן צו אים מען זאל דיך נישט טשעפענען. ווער טשעפעט דיך? א פרוי, א יונגע ווייב וואס געווענליך ארבעט, גוט זי זאל ארבעטן אנפאנג, אה, גייט ליידער אנפאנג ווילאנג מען האט נישט קיין קינדער, נאכדעם, נאכדעם ווענדט זיך שוין, דו וועסט בלייבן ארבעטן, דו וועסט האבן נישט בלייבן אינדערהיים. כ'ווייס נישט איינער אין די דזשאב, איינער עפעס א פרוי דארט מאכט הערט נישט אויף חוזק צו מאכן פון מיר, אדער די מענעדזשער הערט מיך נישט אויף צו צו צו מאכן שפירן ווי איך בין גארנישט ווערד, די בעל הבית, איך וועל קעיר נעמען, איך וועל רעדן צו די בעל הבית, איך וועל אים פרעגן צו ער איז צופרידן פון דיך, אויף זייער אכטונג געבן אויף די געפילן, ביסט גרייט אויף דעם חתן? יא, זייער אכטונג געבן אויף די געפילן. דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך מאך שידוכים אביסעלע דא אין ישיבה, ברוך השם, איך געב זייער אכטונג נישט, איך מאך נאר א שידוך אז איך בין גענוג רואיג אז דער בחור העט נישט טשעפענען, אז דער דער בחור דער אינגערמאן העט נישט טשעפענען נאך די חתונה, ווייל ווי וועל איך קענען אויפהייבן די פנים אז מ'גייט מיך פרעגן מיין מאן טשעפעט מיין מאן טוט מיך וויי. ברוך השם מען האט דיך ליב, האסט א גוטע הארץ, זייער אכטונג געבן, זיין זייער זייער, ווי זאגט מען עס, סענסיטיוו, יא, ווי זאגט מען עס, אין אידיש הייקל, זייער הייקל, וויסן, בעיבי שטותים, נארישקייטן, וואס רעדסטו, וואס וויינסטו, זייער אכטונג געבן, נישט מאכן וויינען. ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין יראת שמים, אינדרויסן זעהן זיי אויס, זעהט אויס ווי עפעס אזא פייערדיגע מענטש, עפעס א כ'ווייס, עפעס א פרומע מענטש, גארנישט, ער איז א חי' אין שטוב, א טשעפעניאק אין שטוב. דא געווען א מעשה א פרוי האט זיך געדארפט גט'ן, זאגט זי מיין מאן, איך וויין ביינאכט, און מיין מאן זאגט מיך אז דו הערסט נישט אויף צו וויינען, אז דו הערסט נישט אויף צו וויינען, כ'שעם מיך עס אפילו צו זאגן דא ברבים, איך וועל דיך ארום טעיפן דיין מויל, אזוי רעדט מען צו א ווייב? אזוי רעדט מען צו א ווייב? דו הערסט נישט אויף צו וויי הערסט דוד? פרוי קומט וויינען, איך וויין ביינאכט, ס'דא זאכן וואס טוט מיך וויי, מיין מאן זאגט מיך אז דו סטאפסט נישט וויינען, איך טעיפ ארום דיין מויל מיט טעיפ. איך האב איר נישט געקענט זאגן גט דיך נישט. דו וואלסט געזאגט פאר אזא איינעם גט דיך נישט? וואס וואלסטו געזאגט? וואס וואלסטו געזאגט? ווען דיין טאכטער קומט דיך אהיים זאגן אז מיין מאן זאגט מיך ער טעיפט מיך ארום די מויל אויב איך וויין, אזוי רעדט מען צו א פרוי? הער אויס וואס זי וויינט, הער אויס איר ווייטאג, טשעפע נישט. דארף זייער אכטונג געבן די רבי, בפרט תלמידי היכל הקודש, ברסלב'ע חסידים, די רבי האט אזוי מקפיד געווען, אזוי מקפיד געווען, זאל מכבד זיין, מכבד זיין די ווייב, זי האט ווייטאג, הער עס אויס. יא אבער איך בין נישט קיין טערעפיסט איך קען נישט העלפן, וואס הייסט דו קענסט נישט העלפן? הער אויס, דער טערעפיסט קען העלפן? ווייסט מענטשן זיצן אפ צען יאר צוואנציג יאר ביי ביי א קלאץ, ביי א קלאץ, ווארום ער איז א קלאץ ווייל אנישט וואלט ער דאך געקענט גיין מאכן עפעס א גוטע ביזנעס, ער האט נישט קיין ביזנעס, ער האט א ביזנעס פון אויסהערן מענטשן'ס צרות, מענטשן'ס צרות. איך שעם מיך עס נישט צו זאגן דא, איך זאג דיר עס אפן און גראב. מענטשן ווערן באליידיגט, נו, דאס ביסטו. ער טשארזשט צוויי הונדערט דאלער, צוויי הונדערט דאלער אויסצוהערן יענעמ'ס, יענעמ'ס צער. ער קען דיר עפעס העלפן? פארוואס מענטשן, ער קומט נאכאמאל צוריק און נאכאמאל צוריק, הערט אויס, טאקע אזוי איז געווען? ססססס. איך קען נישט פארשטיין, וואס איז נישט, וואס האט דיך געלאזט?

הער איר אויס, הער איר אויס, יא אבער איך בין יעצט פארנומען מיט חברים, חברים? געענדיגט מיט חברים, ווער זענען דיינע חברים געווען ביז יעצט? האסט יא געהאט, האסט יא געהאט, מאך דיך נישט אזוי יעצט אז דו האסט נישט קיין חברים, ווער זענען געווען דיינע חברים? יאסי מיט מאטי מיט דוד, יא דוד, דוד איז מרדכי לייב'ס פון דיין קרו? ווייס נישט, שלומי? יענער שלומי דארט.

איך געדענק מיין חתונה פון מיר, און מיין איך האב געהאט א גוטע פעסטע חברה אין ישיבה, אונז האמיר געזינגען ביי חתונות נאך די טאנצן, האט מען נישט אפגעלאזט דעם חתן, מען האט געמאכט א קומזיץ, מען האט געזינגען, עס איז געווען מורא'דיג, און איך האב דאס נישט געכאפט ביז מיין חתונה, ווי נאר מען איז געווען א חתן, אונז האמיר געזינגען, מען האט נישט אפגעלאזט דעם חתן, מען האט אים געבאגלייט, אוי אוי אוי, מען האט אים געטראגן אהער צוריק, און אזוי ביי די קבלת פנים האב איך נאך ענדשויעט מיינע חברים. און נאך די חופה נאכן ארויף לייגן די רינגל און נאך די יחוד שטיבל איז מען אראפגעקומען טאנצן האב איך געטראכט צו מיר עטס גייטס אלע אהיים איך דארף ענק מער נישט האבן איך האב עס קיינעם נישט געזאגט כ'האב עס געפילט ווי יעצט מ'האט שוין גענדיגט טאנצן אקעי לאמיר גיין בענטשן מצוה טאנצן לאמיך אהיים גיין אוי אוי אוי מ'האט געזינגען אבינו מלכינו עטס פיצט אלע אוועק פון מיר איך האב שוין א ווייב. כ'האב עס נישט געכאפט פאר די חופה האב איך עס נישט געכאפט פאר די יחוד שטיבל האב איך געהאט אפילו א חבר וואס כ'האב געזאגט אויב דו קומסט צו מיין חתונה צאל איך דיך אויס די טיקעט דו הערסט? אסאך מאל ביי די חתונה געבן מענטשן דרשה געשאנק מען געבט אין די הענט און איך האב געזאגט פאר א חבר פון ארץ ישראל דו מוזט קומען צו מיין חתונה איך גיי דיר צאלן די טיקעט מיטן די שבע ברכות קלאפט ער אריין ער קומט מיר נעמען מיין טיקעט כ'האב מיך אזוי פארשעמט כ'האב געטראכט צו מיר וואס? איך האב דיך צוגעזאגט א טיקעט צו קומען צו מיין פארוואס האסטו געדארפט קומען צו מיין חתונה? אבער פאר האב איך נישט געהאט די ראש ישיבה און איך האב נישט געהאט מיין ראש ישיבה דארט סאו איך האב געדארפט צאמציילן מיין דרשה געשאנק און ארויסנעמען אַכט הונדערט דאלער זיבן הונדערט דאלער כ'ווייס נישט וואס ס'האט געקאסט דעמאלטס א טיקעט פאר צוויי און צוויי און צוואַנציק יאר צוריק און איך דענק שוין אפילו נישט וואסערע ליגנט כ'האב געדארפט זאגן פאר מיין ווייב פאר מיין כלה וואס איז די געלט. כ'דענק שוין נישט פונקטליך, כ'האב געזאגט, איך האב איר געזאגט, כ'האב אים צוגעזאגט א טיקעט, כ'דענק נישט פונקטליך וואס איז געווען. דו הערסט? אבער ברוך השם, דו האסט שוין מרדכי לייב דעם רבי'ן פאר די חתונה, וועסט קיינעם נישט צוזאגן קיין טיקעטס, הערסט? כ'וועל זאגן פאר יעדן איינעם פארקערט, דארפסט נישט קומען, אז דו וועסט קומען וועל איך מיך זייער פרייען, אבער עס איז גוט, עס איז גוט, איך פריי מיך, איך האב חתונה, כ'גיי אויפשטעלן, כ'גיי אויפשטעלן א שיינע שטוב, אריינברענגען דעם אייבערשטן אין מיין שטוב, יא, יאסי וויל קומען צו דיין חתונה? ער קען קומען, יא? שייע'לע וויל קומען, מאטי וויל קומען צו א חתונה, שלומי וועסט קומען צו מרדכי לייב'ס חתונה? יא. דוד וועט קומען? יא. אדרבה ווער ס'וויל קומען קען קומען אבער געענדיגט, געענדיגט מיט אלעמען. נישט דא קיין חבר, מ'זאגט מוהרא"ש, אויב א חבר איז עס די ווייב, שמולי די הערסט? הע שמילי, חברים פיין און וואויל, קוק אהער, יא ווי מאכסט א קידוש? פיין, וועט זיין קיכל דארט מיט הערינג? פיין, איך וועל קומען, איך וועל זען, איך וועל צוקומען געבן מזל טוב, אבער איך האב שוין א חבר, איך האב שוין מיין ווייב, און מיט די אייבערשטער צוזאמען גייען מיר בויען א שיינע שטוב, א מורא'דיגע שמחה מרדכי לייב, די עולם איז ממש אין די לופטן, די עולם איז ממש אין די לופטן.

נאך א שידוך האט שוין געמיינט אט אט אז ס'גייט ווערן א שידוך און ס'איז נישט געווארן און נאך האט ער שוין געהערט אז א צווייטער איז א חתן געווארן מיט די שידוך וואס ס'איז דאך געווען שידוכים וואס כ'האב אנגעטראגן פאר מרדכי לייב און ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט און נאכדעם זעט ער זיינע חברים פון ישיבה וואס איז געווארן מיט זיי כ'מיין זיך דערהאלטן ווייטער מיט די משניות נישט געווארן ברוגז אויפן אייבערשטן געווארן ברוגז אויפן אייבערשטן איין רגע געהאט עפעס א הרהור אויב יא דארפסטו איבערבעטן.

מען איז נאר פארנומען דאס פעלט מיר דא, דא א קראץ אין מיין לעבן, און דא דא א קראץ אין די לעבן, די אייבערשטער איז אזוי גוט, חתנים זאלן זיך ארום דרייען אזוי ווי עטס זעטס אויס, אקעי מרדכי לייב, האסט נאך נישט דיידזשעסטעד ביסט א חתן, ביסט נאך מיד, אבער א חתן זאל ארום גיין אין ישיבה אזוי, האסט דאך שוין, האסט דאך שוין, האסט דאך שוין א שידוך, ווערסט דאך שוין א אדם השלם, שוין זוכה זיין צו קענען זיין ערליך, אפגעהיטן. רבי נתן פלעגט זאגן, געהאט א אייניקל איז אים געקומען זאגן, אהער אהין, זאגט אים רבי נתן, הער מיך גוט אויס, עסטו חתונה האבן און עסט מיר זאגן אז דו ביסט אפגעהיטן, וועל איך דיר גלייבן. עסטו זיין א סינגל מענטש, אליינס, עסט מיר זאגן ביסט ערליך אפגעהיטן, איך וועל דיר נישט גלייבן, איך וועל דיר נישט גלייבן, האט רבי נתן געזאגט, איך וועל נישט גלייבן, מ'האט חתונה ווערט מען א אדם השלם, ווערט מען הייליג, חזל זאגן, לומד אדם תורה בטהרה, וויאזוי קען א מענטש לערנען תורה ריינערהייט, זויבערערהייט, נושא אשה. האט חתונה, אזוי קען מען זיין אפגעהיטן, ס'איז א עכטע תיקון שובבים, ווערן א חתן אין שובבים. אבער ס'איז א מורא'דיגע לימוד פאר אלע בחורים וואס זענען אין ישיבה, איך וועל ווייטער זאגן משניות, איך וועל ווייטער זאגן גמרא, איך וועל ווייטער זיך גיין מתבודד זיין.

יא, האסט דיך שטארק געווען שטארק אין מפיצה. ביסט געווארן א פירסט קאזין מרדכי לייב? שימי א פירסט קאזין געווארן? און דוד? ס'איז אזא היימישע זאך באקומען דא? ווער נאך? כמעט די גאנצע עולם. איין מינוט, אבער דו האסט דאך כמעט כמעט א האלבע שטעטל דיין, דיין פעטערס מיט מיט קאזינס, ניין? אלע! יענקי מיט ארי מיט מיט מיט מיט מיט אברומי מיט ווער? שביר, יא האסט דאך די גאנצע. סרולי. האסט דאך די גאנצע עולם. דאס איז פשוט. דארפסט יעצט אנהייבן גיין הפצה. דארפסטו מאכן גרויסע טארבעס. אזוי ווי די זיין בעטלערס, זיי האבן געהאט די די די די אינגל און די מיידל זענען פארלוירן געווארן. האבן געהאט גרויסע טארבעס. און אנהייבן צו גיין מער הפצה. יעצט ביסט שוין א חתן. יעצט אלע דיינע נדרי לה' אשלם, אלע דיינע פלענער וואס דו האסט געהאט אלץ בחור, קענסט שוין אנהייבן אויסצופירן, ווייסט א מענטש טראכט איך גיי א חתן ווערן, איך גיי פארשפרייטן דעם אייבערשטן די גאנצע וועלט, און איך גיי חתונה האבן און איך גיי יעדן, יעצט קענסטו שוין אלעס מאכן, אבער בלייב נאר אויף די אלטע וועג, די אלע דמיונות, איך גיי אויפשטעלן א טענט, און איך גיי מאכן א טראק, און איך גיי ברענגען א בלון, און איך גיי מאכן א העליקאפטער. די אלע זאכן איז הבל הבלים, מיד ליד, מיד ליד, הויז צו הויז, די אייבערשטער זאל העלפן אלע בחורים זאלן זיך קענען שטארקן, און אלע וועלן טרעפן גוטע שידוכים, נאר נישט אויפגעבן, נאר נישט אוועק לויפן, דער רבי האט דערציילט אז ס'איז געווען א גוי, א דייטשער גוי, ער האט געקענט אידיש, דייטשיש, און ער האט געהערט ביי די אידן אז ס'קומט פסח, איז דער ראש הקהל רופט די עולם און ס'איז. דאס האט נישט ווי צו עסן קען האבן אזא גוטע סעודה, ער האט געטראכט ער גייט גיין צום ראש הקהל, ער האט שוין געפאסט אפאר טעג פארדעם, און דער ראש הקהל האט אים גערופן, און איך דארף ענק נישט פארציילן א סדר נאכט ווי שיין ס'איז ביי אידישע קינדער, און מען עסט א פיינע שלחן ערוך אבער מען האט אים פארגעסן צו זאגן אז ס'דא פארדעם מרור, און ער איז געזיצן דארט און ער האט געווארט און ער האט געווארט און ער האט זיך געשאקלט און געווען אזוי הונגעריג, שוין. כרפס! מען זאגט אים ניין דאס עסט מען ווייניגער ווי א כזית. איך קען, פארוואס פארוואס דארף מען נישט עסן אביסל פאטעיטעס? שוין באלד ברענגט מען די סעודה באלד ברענגט מען די סעודה. מוציא מצה מען האט געברענגט אביסל מצה. נישט פארשטאנען וואס דא גייט פאר. קרעקערס דאס איז די סעודה. מרור האט ער געטראכט ער איז שוין זייער הונגעריג. ער האט קיינמאל נישט געזען די די כריין די ווייסע כריין. ער האט גענומען אזוי, נעמט א כזית. יא אהה כזית אהה. ער האט גענומען אזוי כזית מיט חרון און ער האט אנגעפאנגען היסן און ער האט געטראכט אז מען האט אים אויסגעשפילט מען האט אים אריינגענארט דא אין א קולט איך ווייס וואס מען האט אים דא געוואלט מאכן עפעס אזוי ער איז, ער איז אנטלאפן שפעטער ביינאכט טרעפט ער זיך דארט אין די שעלטער ווי ער האט געשלאפן דארט מיט די אנדערע ארחי פרחי'ס און זיי קומען אהיים נאך א סעודה שולחן ערוך מוזן עפענען די גארטל. גייט נישט אזוי, נו, עס איז, און ער רעגט זיך, און זיי זאגן ווי ביסטו, וואס איז געשען מיט דיר, וואו האסטו געגעסן? ביז מען פארשטייט זיך, בקיצור מען זאגט אים וואס, האסט נישט געקענט אויסהאלטן נאך נאך איין מינוט, שלינג אראפ די מרור, נאך איין מינוט האסטו שלחן עורך. ס'הערט זיך זייער שיין די מעשה, קיינער כאפט נישט אז איך בין די מעשה אליינס. ווייל איך דערהאלט זיך, און איך זיץ שוין, איך זאג שוין משניות, איך זאג די הגדה פון הא לחמא ביז גאל ישראל, און יעצט איז מיר אביסל ביטער, גיי איך אוועקלויפן פונעם אייבערשטן, גיי איך אוועקלויפן פון צדיק, אוועקלויפן פון רעבן? איך גיי אראפשלינגען די מרור, און איך וועל ווארטן אויף די שלחן עורך, באלד קומט די שלחן עורך, באלד קומט די גוטע סעודה. דער אייבערשטער זאל העלפן אלע אלע זאלן טרעפן גוטע שידוכים. מעריב.